משיחת אור להושענא רבה תשמ"ד.
און מען זאגט דערביי אין דעם ענין פון דעם יהי רצון אז דאס איז ממתיק כל הגבורות, על אחת כמה וכמה דאס איז ממתיק די גבורה העיקרית, וואס דאס איז דער כללות ענין הגלות. און ווי דער לשון פון ממתיק את הגבורות טייטשט אויך אפ חסידות, אז לכאורה ווי דער מיטלער רבי ברענגט ארויף אין דרושי ראש השנה, וואס דארפן ממתיק זיין יצחק'ן, מען וואלט לכאורה געדארפט געבן חסדים דאברהם, זאגט ער ניין, א תגבורת החסדים, תגבורת די דאס דווקא ווען ס'קומט פון המתקה פון יצחק'ן. בשעת מ'איז ממתיק יצחק'ן, איז אט דעמאלט קומט ארויס ברכות וואס גאר ניטא אין אזא מין אופן קיין ברכה. ביז וואנען איז אודך הוי' כי אנפת בי אזא מין מורא'דיגע זאך וואס כלו כל הקיצין ועדיין לא נושענו, ניטא קיין הסברה פארוואס ס'זאל קענען זיין אודך הוי' כי אנפת בי, קיין אחיזה נישט. אין קדושה אויך נישט. זאגן אז ס'דא א סברא אין שכל דקדושה וואס ס'קומט ארויס דאדורך וכו', ס'בלייבט נאך אלץ די שאלה ביי א כל יכול דארף נישט אנקומען צו די אנדערע אלע עניינים, מען קען געבן דעם גאנצן שטורעם אן גבורות, על אחת כמה וכמה אן ענינים בלתי רצויות, אין גבורות גופא, א ירידה אין גבורות, גבורות מצד עצמם איז א ענין פון הארת אלוקות, פון השפעה פון אלוקות, דערנאך קומט עס אראפ למטה, ווערט דערפון א ענין של גבורה, היפך פון חסד, כמבואר בכמה מקומות און אויך פארשטאנדיג בפשטות, און מען איז מסביר אז מען זאל גלייבן אף על פי וואס ניטא אין דערויף קיין הסברה, איז מען מסביר אז מען זאל וויסן זיין אז ס'וועט זיין אודך הוי' פאר כי אנפת בי. בעט זיך דא די שאלה לכאורה פארוואס האט דער אייבערשטער געדארפט באהאלטן תורה ווערט אנגערופן תורה אור און דער אייבערשטער איז מסביר כמה ענינים זאל זיך לייגן אין שכל ועד אפילו אין שכל אנושי שלו, על אחת כמה וכמה אין שכל האלוקי שלו. אבער דערנאך זאגט מען אז ס'איז דא איין און איינציגער ענין וואס דאס וועט ערשט נתגלה ווערן לעתיד לבוא, און ווי מ'זעט עס בפשטות ניטא קיין גילוי, וואס דארף מען האבן די מאטערניש פון שכינתא בגלותא, משיח בגלותא. כל אחד ואחת מישראל בגלותא, און אן אופן פון הולך ומוסיף ניט למעליותא, אין לך יום שאין מרובה משל חברו, איז ווייזט אויס אז דער איינציגער ביאור פארוואס מען האט עס מעלים געווען דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל שרייען באמיתות, לישועתך קיווינו כל היום, אז ער וועט וויסן א סברא אדער באמונה אדער על כל פנים א נקודה אז ס'איז דא א גוטע זאך אין גלות. קאן נישט זיין אז ער זאל שרייען את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח מיטן גאנצן שטורעם, אויב ס'איז דא איין נקודה אין זיין נפש אלוקית וואס זאגט אים הער זיך איין, ס'האט אין דערויף א תועלת, און דער אייבערשטער וויל דאס נישט אז ער זאל זען א תועלת אין דערויף, ער וויל מען זאל האבן אמונה פשוטה אז טוב וישר הוויה, ער וויל אז מען זאל האבן אמונה פשוטה אז אודך הוויה כי אנפת בי, אבער אויב חס ושלום דאס וועט זיך אפלייגן בשכל, אפילו אין נקודת השכל, קען ער דערנאך נישט שרייען מיטן שטורעם וואס דער אייבערשטער וויל אז מען זאל שרייען, אז קיווינו כל היום כל רגע שביום. און דערנאך זאגט מען ליבא לפומא לא גליא, אז דאס איז נישט א זאך וואס קען זיין בגלוי,

זאגט מען אז דאס איז ליבא לפומא לא גליא אפילו לפומא של הקדוש ברוך הוא כביכול, ווייל דאס וואס מען מאנט ביי א אידן א דבר והיפוכו, מען מאנט ביי אים ער זאל שרייען און שרייען בכל כוחות נפשו האלוקית, מען רעדט נישט וועגן זיין נפש הבהמית, אויף איר פארשטאנדיג פארוואס זי שרייט, זי וויל נישט זיין צום בהמה. אבער חלק אלקה ממעל ממש, לכאורה וואס איז די נפקא מינה וואו זי געפינט זיך, בשעת זי איז ממש אלוקות וואו זי זאל זיך נישט געפינען? אף על פי כן שרייט זי אויכעט. ווער רעדט נאך אז ס'קומט דער מעמד ומצב פון דעם חשך כפול ומכופל וואס החשך יכסה ארץ און אמת טאקע עליך יזרח הוויה. מ'וויל אבער האבן אז דער גוף זאל לייכטן און ניט ער זאל לייכטן מיט א צווייטן אור וואס באלייכט אים, נאר ער זאל לייכטן פון זיך אליין. ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא, פארוואס קען דאס זיין לעתיד לבוא, דערפאר דאס איז בכח פון דעם גוף איצטער, און ניט נאר בכח וואס מען דארף דאס ארויסנעמען פון א העלם, א העלם שישנו במציאות, שאינו במציאות וכו', ער שטייט איצטער אין גוף ס'איז מער נישט וואס איז צוגעשלאסן די דעקל, אבער די דעקל איז צוגעשלאסן. און איינע פון די עצות בזה, ביז אין אן אופן אז זאל קענען קומען בשעתא חדא וברגעא חדא, אף על פי וואס איז לכאורה ס'איז דא די עניינים וואס דאס איז בלילה און אין בונין בית המקדש בלילה, און לכאורה וואו איז געווען אליהו הנביא דער קול מבשר מבשר ואומר, כידוע די אלע שאלות. והגבלות, וקושיות וואס מען פרעגט אויף דעם, זאגט מען אז אף על פי כן דארף זיין א שמחה גדולה ביותר בכלל, ובפרט אין הושענא רבא, און א שמחה אמיתית, נישט חס ושלום קיין געמאכטע, און ער זאל מסלק זיין. לרגעים אלו ולשעות אלו, די אלע עניינים המבלבלים לשמחה, אף על פי וואס דאס איז לכאורה טענות וואס זיי זענען מיוסד אין תורה און זיי זענען טענות על פי תורה, און וואס תורה זאגט אז מען זאל דאס מאנען, און תורה זאגט אז דער מאנען איז נוגע, כדי מען זאל דאס אויספירן און דורכפירן ובשלימות ובהקדם הכי אפשרי, דערפאר האט מען דאס אריינגעשטעלט אלס א תפילה מיט דער הבטחה, ווי דער אלטער רבי מבאר אין אגרת התשובה, אז וויבאלד מען האט עס אריינגעשטעלט אין א תפילה און דאס שטייט מיט א שם מיט א גאנצע אריכות וכמה פעמים וכמה פעמים איז ער אים מייחד מיט א שם ומלכות איז א זיכערע זאך אז ס'ווערט נתקיים וואס דערפאר איז יעדער תפילה נוגע וביחד עם זה זאגט מען אז מצוות היום איז בשמחה מצוות הלילה איז בשמחה. וואס דערפאר איז בנוגע לפועל, וואס א פועל איז דאך הוא העיקר, המעשה הוא העיקר דארף מען אריינכאפן וויבאלד אט דאס איז דער אפשלוס פון שמחת בית השואבה בשנה זו, אז זאל זיין אין דערוף דער סך הכל און דער עולה על כולנה, און עולה על כולנה ביתר שאת וביתר עז. ביז אט די אלע עניינים וואס איז דא אין שמחת בית השואבה בהושענא רבא ווי גערעדט פריער, וואס דאס וועט נאך אויכעט צואיילן אין דעם פורץ גדר הגלות, און ס'וועט ממהר זיין ביאת משיח צדקינו, אפילו אויב דאס וועט ממהר זיין לרגע אחד. על אחת כמה וכמה אז דאס וועט ממהר זיין בכמה שעות ובכמה ימים וכו', און מען באטראכט זיך אז דאס רעדט זיך וועגן איין אידן און וועגן שישים ריבוא מישראל, און וועגן כל הדור שבישראל שבעם ישראל וואס זיי שטייען צוזאמען מיט אונז אין גלות. ווארום זיי זיינען דאך נצחי, און זיי געפינען זיך אין דעם מעמד און מצב פון דור שבהווה, וואס אידן געפינען זיך נשמות בגופים, וואס דאס איז א מצב פון גלות, געפינען זיך איצטער בגלות אלע דורות פון אלע אידן פון זינט מתן תורה עד סוף כל הדורות, געפינען זיך אויכעט איצטער זינט מתן תורה אן. און בשעת מען נעמט ארויס זיי אלעמען צוזאמען מיט משיח צדקינו בראש מיט משיח צדקינו צוזאמען מיט שכינתא בגלותא, איז קען מען דאך זיך פארשטעלן וואס ס'הייסט איין רגע פריער ווען דאס רעדט זיך וועגן אט דעם גאנצן קהל גדול צוזאמען מיט גדול הוויה בעיר אלקינו. על אחת כמה וכמה אויב דאס היילט צו מערער ווי א רגע אחד, מערער ווי א שעה אחת און מערער ווי יום אחד.